אז ער וויל ארויסברענגען אז די כל חסד וחסד וואס דער אייבערשטער טוט דארף ווערן בראייה פון קטנתי און אמת איז דא ניט נוגע לענינינו איז אויב אזוי האט ער נישט געדארפט ברענגען דעם ווארט ומכל האמת האט מער נישט ווי געדארפט שטיין האט ער געדארפט אראפברענגען זיך חלק הפסוק קטנתי מכל החסדים

מכל האמת וועט מען דאס פארשטיין פון דעם חילוק וואס רש"י איז מחלק אז חסדים איז דאס אט דאס וואס מ'האט געזאגט וואס דער אייבערשטער האט געטון אף על פי שלא הבטיח, און מכל האמת איז דאס די טובה וואס ער האט געדארפט טון מצד מידת האמת אויף שטיין בדיבורו וואס ער האט מבטיח געווען טון דעם חסד. איז זיך דערפון פארשטאנדיג אז ביי יעקב'ן איז געווען ביידע עניינים ווי מען געפינט זיך אין פסוק כמה הבטחות וואס יעקב האט געהאט אז דער אייבישטער אמרת היטב איטיב עמך און פריער דער אייבישטער האט מיט אים געטאן כמה טובות חסדים שלא הבטיח עליהם.

דארף דאס אראפברענגען די ברכות פון דעם אייבערשטן, וואס דאס איז אויך דא ביי יעדערן וואס גייט בדרך התורה והמצוה, על אחת כמה וכמה ביי אזא מין וואס ביי אים איז דאס נישט געווען שייכות אין דעם אריינגעמישט א פניה. און כידוע ווי די גמרא זאגט הנותן סלע וואס ביי גוים אין דרויף דער חשש טאמער האט ער אין דרויף עפעס א פניה זיך אריינמישן דער ענין וואס ער געפינט דארט א דבר טוב במילא איז דאך דעמאלט געקאנט האבן א מקום ניט מקויים ווערן די הבטחה ווי די גמרא איז מאריך אין פסחים ובכמה מקומות מה שאין כן ביי א נשיא בישראל ובפרט אזא סארט וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען ניט אזוי אויף לימוד התורה לעצמו אויף דרויף איז קיין התנגדות ניט געווען

קען מען דאך מיט א צווייטן וואס ער געפינט זיך אין חוצה נישט אנהייבן דעם לימוד מיטן זעלבן עומק און מיטן זעלבן רוחב און מיטן זעלבן אורך ווי ער וואלט עס געלערנט פאר זיך. איז דאך דאס ניט נאר אין דרויף ניט שייכות קיין פניה פאר זיך, נאר אדרבה דאס פארלאנגט פון זיך אויף אראפגיין, לרדת אויף, אראפנידערן ממדרגתו בלימוד התורה

נאר ס'שטייט בכלל בחוקותי תלכו און שאר כל ההבטחות אויף הפצת התורה ומצוותיה, וואס דערפאר איז אויכעט אין די איגרת הקודש ברענגט ער אויכעט דעם ומכל דערפאר וואס ביי יעדער אידן ועל אחת כמה וכמה ביי א נשמה כללית וואס טוט בשביל הזולת איז אויכעט דא ניט נאר דער ענין פון חסדים, וואס דער אייבערשטער טוט, נאר אויכעט אויף דאס וואס דער אייבערשטער טוט מצד ההבטחה שהבטיח, וואס דאס איז נכלל, וואס דאס ווערט אנגערופן בשם טבוון, ובלשון הקודש אמת, נאר וואס דען אזוי ווי ביי אים איז עס אויך אין אן עולם של העלם, ס'ווערט דאך נישט אויסגערעכנט ווי ביי יעקב'ן, במיוחד אויף דעם, אויף דעם פרט.

אָט אַזױ דאַרף מען זיך אָבער אױכעט ניט קלענער מאַכן, דערפֿאַר װאָס דאָס איז אײנע פֿון די דרכים פֿון דעם לעומת זה, אױף אַרײַנװאַרפֿן אַ ייִדן אין ייִאוש און זאָגן, אַז ער װעט ניט קאָנען איבערקומען די מלחמת היצר שבתוכו און די מלחמה אַנטקעגן די מניעות ועיקובים װאָס זײַנען דאָ בעולם, אױף לימוד התורה און קיום המצוות, ובפֿרט אין חוצה. וואס כדי בייצושטיין די פיתויי היצר אז דאס איז א מלחמה קשה וכבדה דארף מען וויסן די מעלות מיטן תוקף מיטן חוזק וואס מען האט אויף ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס שליחות נישט קוקנדיג אויף די אלע שוועריקייטן וואס דאס גופא אז מען ווייס אז מען איז דעם אייבערשטנ'ס שלוחו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איז דאס גופא איז דאס די גרעסטע מעלה וואס ס'קען זיין, ווי רש"י ברענגט אראפ בפירושו על התורה, א משל הדיוט אומר אפילו למטה, אז קרב לאידהן ואידהן אז עבד מלך איז ער מלך, על אחת כמה וכמה אז דאס רעדט זיך וועגן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס דערפאר איז אויכעט יעדער איד בטוח. אז דער אייבערשטער איז ניט נאר ער טוט מיט אים חסדים מצד מידת החסד, נאר ס'איז אויכעט דא עניינים וואס דער אייבערשטער מוז אים טאן כביכול, כדי לקיים ההבטחה שהבטיח מצד אמיתת מידותיך ווי רש"י ברענגט אראפ, און דאס גיט אים כח אויף איבערקומען און מנצח זיין דעם יצר דעם קל זר אשר בקרבך.